א גוטן טאג, די וואך גייט פרשת נשא און ס'איז אויך די וואך פון ערב שביעות. כ'האב געמאכט א שיעור אויף קעסטל זיבן און צוואַנציק וואס דאס איז וועגן דעם ווארעמקייט פונעם יום טוב. יעצט וויל איך רעדן אביסל, דעם געהעריגן שיעור, נארמאל לייג איך עס ארויף מיטוואך אדער דאנערשטאג, אבער יעצט וועל איך עס ארויפלייגן אביסל פריער ווייל. מ'דארף צוגרייטן נאך א שיעור אויף נעקסטע וואך, און מיטוואך איז דאך שוין שביעות, און במילא איז אביסל אנדערש די סעטינגס פון די טעג. יעצט הערטס אויס, איך וויל ענק דערציילן וואס דא גייט פאר. קודם כל וויל איך אז דער עולם זאל וויסן אז ס'קאכט זיך דא מורא'דיגע זאכן. ס'איז דא דער טאמסאן. האט אהערגענומען הונדערט קעיסעס נאך ניינציג קעיסעס האט שוין געהאט הונדערט און מען טרייט ארויסצונעמען די אלע וואס סקאדעלע איז געווען דארטן דער גאנצער דעטעקטיוו און מען זעהט אז ממש ער האט איינגעזעצט מענטשן פאר גארנישט ס'איז געווען ממש א דזשאוק עניוועי במקום המשפט הוא מקום הרשע למעשה איז דער טאמפסאן האט ארויסגענומען נאך נײַנציק פיילס, ער זאגט ס'קאסט שוין א מיליאן דאלער ביז יעצט אבער ס'איז נישט וויכטיג למעשה ס'זעהט זיך אויס יעצט איך נעם א דיסקלעימער כ'נעם זיבעצן אין א דריי פערטל דיסקלעימערס זעהט זיך אויס אז אינמיטן וואס מ'האט ארויסגענומען די אלע קעיסעס איז ארויסגעקומען משה אבות המוסרין פרידמאן און אייזיק לעפקאוויטש'ס קעיס אויך, און די גאווערמענט וויל וויסן פארוואס אייזיק לעפקאוויטש איז נישט געוען איינגעזעצט, אמת איך פארשטיי מ'האט איינגעזעצט מענטשן אומזינסט, אבער ס'איז דא מענטשן וואס מ'האט זיי געדארפט איינזעצן און מ'האט זיי נישט איינגעזעצט? עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט אז דאס גייט געשעהן? יעצט איך ווייס באמת נישט האו איט ריעלי העפענד, אדער עס קען זיין יאסעלע פריד, איז געווארן א מוסר קעצל, ווייל אזוי האב איך געהערט אינסייד אינפארמעישן, ווען מ'האט אנגעהויבן צו פארפירן פארוואס יאסעלע פריד ער האט דאך שוין די צווייטע עבירה און פארוואס מ'לאזט אים ארויס, איז איינער האט געאפערט א סטעיטמענט אז ער קאאפערעיט. סאו ער איז דאך געווען משה אבות המוסרים פון זיינע מענטשן, און ס'קען זיין ער הייבט אן צו רעדן יעצט. ס'קען זיין מ'האט עס סתם געטראפן אין די פייל. עס קען זיין אנדערע מענטשן האבן עס אריינגעלייגט, איך וויי איך האב נישט קיין השגה. עס קען זיין זיי האבן אזויפיל געהערט אז איך האב געשריגן פארוואס דרייט זיך דער רוצח אייזיק לעפקאוויטש אין די גאס, איז זיי בייגעפאלן, אפשר בין איך יא אויך גערעכט, איך ווייס נישט. איך ווייס איין זאך, זיין קעיס איז ארויסגעקומען, און ווי איך הער זאגן האט ער פארקויפט זיין הויז פאר זעקס א האלב מיליאן דאלער, און ער פארט חולה זיין אויף ארץ ישראל אזוי ווי אלע פארברעכער. ארץ ישראל האט א געזעץ אז דו קומסט אריין טאמער ביסט נאך נישט געווען אינדייטעט נישט אז ער איז שוין געווען אינדייטעט און ער איז אוועק געלאפן אבער יעצט האט ער נישט קיין אינדייטמענט געט מען נישט ארויס קיין איד דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס די ציונים ימח שמם מיט דעם האבן זיי א תקומה נישט דאך ממש עס איז דאך קעגן קעגן וואס דער אייבערשטער וויל, ס'איז קעגן די שלש שביעות, נאר זייער תקומה איז אז זיי זאגן אז קיין איד געבט מען נישט ארויס פאר קיין גוי זאל אים לייגן תפוס. עניוועי, איך בין נישט אויף זיי מלמד לכף זכות, ווייל ווען ס'רעדט זיך אזא איד פון אייזיק לעפקאוויטש וואס איז א מענטש וואס האט מיליאנען, ער האט זיך געקויפט מיר אן אפארטמענט א פענטהאוז פאר פֿינף זעקס מיליאן דאלער, און ער'ט זיין א טעקס פעיער, בקיצור, ער זיצט אין ארץ ישראל. אזוי. איז דא א רומער אין די גאס, א קולא דלא פסיק, יעצט כ'הער זאגן אז מ'וויל עס ארויפלייגן אז עס האט צו טוהן מיט די פרשה פון דעם יונגערמאן וואס מ'האט געהארגעט שטארק, אבער איך הער זאגן אז דאס טוען אויף די חברה, משה אבי אבות המוסרים טוט דאס מיט די אלע חברה כדי זיי זאלן נישט זיין אינעם פאוקעס, ווייל באמת קומט משה אויך אריין דא אין פאוקעס, אויב משה האט גענומען געלט ער האט עס נישט געטארט טוהן. סאו, ס'גייט דא ווערן יעצט פרייליך און לעבעדיג, און קודם ס'איז געט מוזיק. דאס זאל זיין א מורא'דיגע מוסר השכל פאר די אלע חברה, עטס זעהטס טאקע די גאווערמענט געט יעצט זייער שמוציגע דיעלס, דוב הייקינד איז דא אינוואלווד, און דא איז אינוואלווד דער וואלף הערש סאנדער, ס'וועט קומען דער נעקסטער די עי גייט טוהן פארקערט, ער גייט זעהן פארוואס מ'האט געלאזט אלע אידן וואקן. און אונז ווארט מען נישט ביז נעקסטן די עי, אונז זעמער אינוואלווד יעצט די גאנצע צייט מיטן גאווערמענט מיט די לאו סיסטעם איך וויל נישט זאגן ווי און וועלכע לעוועל, און איך שריי די גאנצע צייט מען האט גענומען א מענטש ווי מיילעך שניצלער ער האט מיך געוואלט בלינד מאכן אין די גאס מיט זיינע לגיונות, איינער פרעגט מיך. און וואס הארט דיך ער איז ארויס, וועסט ער'ט שוין זיצן רואיג. זע לאמיך דיר זאגן, מיך הארט איין זאך, ער איז געגאנגען און האט פארקויפט די גאווערמענט א ליגנט, און די ליגנט איז געווען אז איך בין אריין צו אים אין סטאר און איך האב אים געוואלט שלאגן, צו איך האב אים אנגערייצט וועגן זיין טאטן, איז ער געגאנגען און האט זיך פארלוירן. ער איז א ליגנער, כולם בחכמה עשית, ער האט עס געטון מיט א מורא'דיגע חכמה, איז אריבערגעגאנגען די גאס אויף די אנדערע זייט, ארומגעגאנגען א האלבן בלאק און געקומען, אזוי האט דער מענטש וואס האט די ליקער סטאר פארציילט, ער האט זיך געוואונדערט וואס ער טוט אן א קאוט אן אלעם, לויפט מיט עפעס א גלאז אין די האנט, ס'איז דאך אנבעליוועבל דאס רשעות. און דאס גיי איך עהם נישט מוחל זיין, כ'וועל עהם האנטן ביזן לעצטן טאג פון זיין לעבן, נאר פאר די לגיונות.
און נאכדעם יעדער האט עס שרייט מיר נאך אין די גאס פארוואס זאל עטס מיינסט טאקע עס איז דא די אפס און דאונס קען מען שוין טון וואס מען וויל אייזיק לעפקאוויטש איז א מולטי מיליאנער ליטל דיד הי טינק אז אויף זיינע סיקסטי פיפט בירטדעי וועט ער מוזן פארן זיך באהאלטן אין ארץ ישראל און זיצן דארט און ער האט קינדער דא און איידעמער דא און ער האט ביזנעס דא. ליטל דיד הי בעליוו אזש ער האט זיך מוזן זיצן באהאלטן אין ארץ ישראל. פארוואס? ווייל ער האט איבערגעפארן א מענטש, ער האט אים אויך שיער דערהארגעט, עס איז אים אריינגעפארן, עס האט אים געפלאצט דעם מארך די שדרה, עס איז אים אריין אין די בלוט, און פון די בלוט איז עס שוין געגאנגען אין הארץ, ער איז שיער געשטארבן. עס איז אנבעליוועבל. איט געטס טו יו דעמאלטס ווען דו ווילסט נישט. יעצט ווען ער זעט שוין נחת האט שוין חתונה געמאכט די קינדער, כ'ווייס נישט צו אלע, צו אפאר, דארף ער זיין אויף די ראן אין ארץ ישראל. יא, ס'איז גוט, עטס גייטס ענק אויסלערנען. און אזוי גייט זיין אלע, די זעלבע גייט זיין מיט דעם מאליק, אלע, אונז פייט מיר אז דעיס מוז ארויס קומען, וויר נאט גאנע עקסעפט דיס. טאמסאן האט זיך אריין געלאזט מיט דעם צודרייטן דעם וואלף הערש סאנדער וואס דעיס האט אים געגעבן בירושה דער מיסטער דוב הייקינד וואס ער איז אליינס א קרוק, געגנב'עט מיליאנען דעמאלטס מיט די קאודזשאו, ער האט נאך יעצט נישט ארויף געלייגט דעם מיליאן דאלער ווארט אוו. קעמרעס וואס די גאווערמענט האט באצאלט און עטס וועטס אים קיינמאל נישט לייגן דאס געלט איז שוין לאנג נישט דא און ער האט באקומען אסאך געלט אין די מיליאנס אוו דאלערס האט ער באקומען וועגן טשיילד פראטעקשן האט ער געמאכט א גאנצן אפיס ער האט אויפגענומען מענטשן ער האט פיר פינעף הונדערט נעמען ס'איז אלץ גאווערמענט פראפערטי ער איז א קרוק נאר זיין קרוקישקייט האט אויך נאר געארבעט א שטיק צייט היינט קומט אלעס ארויס אונז גיימיר פייטן ביז צום לעצטן טראפ בלוט מיט די חזירים. סא עניוועי, קודם דארף מען זינגען א שיינעם ניגון כי בשמחה תצאון פאר דעם גרויסן מיליאנער אייזיק לעפקאוויטש כי בשמחה תצאון, און נאכדעם ווילן זיי יעצט ארויסגעבן און זאגן אז די גאנצע זאך האט צו טוהן דא מיט שטארק, אז ער איז פארמישט אין שטארק'ס פרשה, ס'איז גארנישט שטארק. ס'איז משה אבי אבות המוסרים זיין פרשה איז דאס. און אזוי גייט זיך אויס אלס מיט אלע חזירים. איטס דער ס'איז דא די אפס ענד דאונס און ווען ס'זאל נישט זיין די אפס ענד דאונס וואלט דאך יעדער געדזשוינט די קלאב. יעצט די רבנים זענען מורא'דיג אפסעט ווייל מ'האט געהארגעט דעם שטארק. ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז די שומרים האבן באקומען קאלס פון שטארק וואכן פריער. מ'לאקערט מיך כ'האב מורא עפעס גייט פאר. נאר די שומרים ווערנט אינטערעסטעד טו דו עניטינג ווייל דאס איז א היימישע זאך אפגעשמועסט אז מ'זאל לאזן מ'זאל אים הרג'נען און דאס איז אונזער קאמיוניטי און די שומרים טוען מורא'דיג אסאך פראבלעמען פאר אונז וועגן טשיילד סעקשועל אביוז אויכעט און זיי גייען אנהייבן צו באצאלן דערפאר די פרייז. טאמער די רבנים וועלן זיי נישט צושפארן גיימיר אונז זיי צושפארן ווייל די ראשי שומרים. יענקל באסקאל האט דא געהאט צוועלף מיידלעך פון בארדיטשוב און אלע זענען נבעלה געווארן פון היימישע בחורים און יונגעלייט. דאס איז געהעריג טרעפיקינג, קען וועם ער אינטערעסטעד צו מאכן א שרייך גענעם אן. איך רעד שוין דערויף אויפן האטליין א לאנגע צייט און ס'איז אנגעקומען. אה יעצט מיינטס אז ווייל ס'זיצט דוב הייקינד און ער שטופט דארטן דעם וואלף סענדער און דער וואלף סענדער שטופט מיסטער טאמפסאן און מ'מאכט א יד אחת, וויל איך ענק זאגן, אונז האנדלען מיר בכלל נישט מיט דעם גאנצן אפיס פונעם די עי. אונז האנדלן מיר נישט מיט זיי מער. זיי זענען ביי אונז אויסגעשפילט. אונז האבן מיר שוין געזען וואס ער קען, דער טאמפסאן האבן מיר אונז שוין געזען, ער קען גארנישט, מ'האלט אין איין שיסן מענטשן אין די גאס. מען שיסט אין ברוקלין יעצט מענטשן, מען האט געשאסן יעצט אין שיפסעד בעי מען האלט אין איין שיסן, ער מיינט ער וועט קומען ווייזן ער האט ארויסגעלאזט ניינציג גויים, וועט יעדער זאגן יא. ער ווייסט נישט ווי די גאס איז גערעגט, די גאס זאגט ס'איז נישט דא סעיפטי, מענטשן זאגן זיי וועלן אנהייבן צו גיין מיט גאנס, דעי דאונט קעיר, זיי ווילן ענדערש מען זאל זיי אריינפירן אין תפיסה מיט צוויי מענטשן, איינער ביי די רעכטע זייט און איינער ביי די לינקע, ווי צו לייגן אין קבר מיט פיר מענטשן. דער עולם איז פעד אפ, דער מענטש האט נישט דעם אפיס, א האלבער אפיס לאכט פון אים, ס'איז דא יעצט נאך א פרשה וואס עס גייט עיראפטן יעצט אין זיין אפיס פון איינעם וואס זיי האלטן אז ער טוט נישט גענוג, ער איז נאך פון די אלטע רעזשים, ער נעמט נישט קיין נאו פאר ענסערס, ס'גייט יעצט פלאצן נאך א קייט, נאך א קייט, נאך א קייט. און וועמיר האבן נאך ניינציג מענטשן אין די גאס און נאך הונדערט מענטשן, די וועם מען האט אריינגעשפארט פאר גארנישט וועלן ארויסקומען, אבער די וואס זיי האבן עפעס געטון וועט מען נישט אריינפירן ווייל ס'איז צו אלטע קעיסעס מען זאל זיי אפילו קענען אריינפירן, ס'איז שוין מסתם פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן און מען קען עס נישט דערגייען מסתם אויך נישט, סאו גיימער אונז האבן נאך מענטשן רוצחים אין די גאס? און אויסער דעם גייען מיר נאך האבן אלע אידישע חזירים וועלן נאך אויך וואקן אין די גאס, עס וועט זיין wow א הערליכע זאך, און אונז האבן שומרים וואס זיי העלפן אונז. יא יא, מיסטער וואלף סענדער און מיסטער הייקינד, די עטס יור אין פאר א ביג סורפרייז. עטס האט זיך נאכנישט געשלאגן מיטן באשעפער'ס קינדער, יעצט וועט עטס זען וואס דעם באשעפער'ס קינדער וועלן באווייזן. ס'איז דא א גרויסער עולם. פון די מאדערנע מענטשן וואס האבן זיך אפגעלאזט פון דוב הייקינד, זיי האבן אלץ געטענה'ט ער איז א טו פעיסער, דא רעפרעזענט ער אן ארגענעזעישאן וואס דאס איז פאר היימישע מענטשן, און דא איז ער א מאדערן ארטאדאקס, ער פארט אויף איזריעל, ער פארט, ער קומט, ער איז פון קאך, מען זאל שיסן די אראבער, א משוגענער. אבער זיי האבן אים געגעבן גרויס געלט ווייל ער האט געטענה'ט אז ער טוט פראטעקטן די וויק. די וויק פוינט איז ווען יעמענט האט זיך אריינגעלאזט און טשיילד מאלעסטינג דאס אלעס האט ער געטוהן מען זאל אים געבן געלט יעצט הער איך די אלע מאדערענע דער שטינקט פאר פון אים אז ער האט אריין געברענגט טאמסען פאר זיין אייגענע אינטערעסן ווייל ער האט פראבלעמען ווייל מען טוט אים יעצט אינוועסטיגעיטן וועגן געלט זאכן האט ער געקלערט אז טאם טאמסען זיין פרענד וועט מען דאס צו צווואשן און צו צווווישן אפילו מען וועט אים כאפן וועט מען אים ארויס לאזן האט ער אים אריין געברענגט פאר זיין אייגענע אינטערעסן און ער האט אנגעמאכט א חורבן פאר גאנץ ברוקלין. די אלע מאדערענערס שרייען זיי צאלן פינף זעקס זיבן אכט הונדערט טויזענט דאלער פאר אן אפארטמענט אין פלעטבוש, אדער פאר א הויז אויף עוועניו דזשעי קאסט א הויז מסתם זיבן אכט ניין צען מיליאן דאלער, און די טעקסעס אויף דעם איז עטס ווייסט וויפיל? מסתם פינף און צוואנציג ביז דרייסיג טויזענט דאלער א יאר טעקס, און ממילא שרייען זיי אויף נישט צו האבן א סעיף ברוקלין ווייל דוב הייקינד איז אזוי בייגעפאלן וויר נאט אינטערעסטעד. און טאמסן איז געווארן זייער גרויס ביי זיך, די מענטשן וואס האבן אים געהאלפן די האט ער אינגאנצן נישט געוואלט קענען, ס'איז דא מענטשן וואס האבן אים געגעבן גרויס געלט, זיי קוקן אים טאקע מיט שנאה, פארוואס? ווייל דוב הייקינד האט אים מסביר געווען, אה, דעיר די ראנג פיפל, נו נו, מ'מוז זעהן, ס'פלאצט דא א באמבע, ס'וועט זיין א מחיה, יעצט אונזער קוועסטשען איז צו דעם מיסטער. טאמסן. דו האסט געזאגט דו ווילסט האבן דעם קעיס פון ברוך מרדכי'ן, בסך הכל האסטו אים געגעבן ווייניגער וויפיל טשארלס היינס האט אים געוואלט געבן, סאו וואס האסטו דא אויפגעטון? דו זעהסט דאך אויס ווי א פול אין די גאנצע שטאט. פאר סאטמאר זעהסטו אויס גוט, אבער סאטמאר האט דיך נישט געוואוט און האסט געווינען, און ווען זיי האבן דיך יא געוואוט וועסטו אויך פארלירן. נאכדעם. האט ער געטענה'ט אזוי. ס'גייט זיין א איקוועל לאו פאר עווריבאדי. פארוואס האסטו ארויסגעלאזט יאסעלע פליט? ער האט צוויי סירח'ן, סירח'ן שני. און פארוואס האסטו ארויסגעלאזט מאליק? מאליק וואלט זיך געקומען צען יאר תפיסה. ווי לאזטו ארויס אזא מענטש? וואס דו מיינסט אונז וועמיר שווייגן? פונקט ווי דיינע ברידער זענען געשטאנען די אפריקען אמעריקענס און זיי האבן געשריגן יעדעס יאר אין דזשעיל אונז זעמיר אין דזשעיל פאר גארנישט אונז זעמיר אין דזשעיל פאר גארנישט ביז מען האט עס דערהערט דאס זעלבע וועלן אונז שרייען שניצלער וואקט אין דער גאס פאר נאו ריזען יאסעלע פליט וואקט אין דער גאס פאר נאו ריזען מאליק וואקט אין דער גאס פאר נאו ריזען און מאשקעוויטש וואקט אין דער גאס פאר נאו ריזען מאשקעוויטש האט געמאכט א גרויסן באנקעט פאר געלט. נאכדעם איז געגאנגען דער מאשקאוויטש און ער איז געגאנגען צו דוב הייקינד, דוב הייקינד האט געשריבן א בריוו, כ'האב דעם בריוו געזעהן, שרייבט אים לאז אים ארויס. פיין. יעצט איז די שאלה דער גרויסער באנקעט וואס איז צוזאמגעקומען אפאר הונדערט טויזענט דאלער פון מאשקאוויטש איז דאס געגאנגען צו דוב הייקינד? צו איז דאס געגאנגען אריין צו וואלף הערש סאנדער אויך? צו איז דאס געגאנגען צו טאמסן אויכעט? ווייל טאמער טאמסן נעמט שוין אויך געלט. זעמיר דאך שוין אויף צרות. ווייל איך האב אים געווארנט דעמאלטס, איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן מיט סאטמאר וועט זיין זייער שווער צו דיעלן, ווייל מען רעדט נישט פון הונדערט טויזענט דאללער מען רעדט פון מיליאנס און מיליאנס אוו דאללערס. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז אויכעט אנגעקומען א ידיעה אז דאס הויז האט אפגעקויפט די זלמן אשכנזי די פאוערפול פעמילי פאר זעקס א האלב מיליאן דאללער. פון ווי קומט דאס געלט? סא אונז האלט מען נישט אז דער מוסד וואס ער האט פאר די אלמנות מיט די שיך פאר די יתומים האט זעקס א האלב מיליאן דאללער. אונז האלט מיר אז דאס איז די זעלבע גימיק אזוי ווי ער האט געטוהן מיטן קעיס פון ברוך מרדכי'ן, ער האט גענומען קודם כל האט ער אוועק געטראגן די צוויי בחורים, ער האט אוועק געטראגן דעם טורנהיים, און דער טורנהיים האט נישט געטארן צוריק קומען אויף אמעריקע נאר מיט זיין רשות און ער האט אים דארט געהאלטן. פאר דעם האט מען באצאלט שווערע מיליאנען דאלער, פארן טאטן אליין האט מען באצאלט זעקס הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, און דא קומט ער אריין דער מעקלער דער די רשעים, שטעל דיר פאר בערל זיין ברודער אשכנזי האט זיך אויפגעשטעלט און געגאנגען זאגן א ליגנט אז ברוך מרדכי און ברוך מרדכי און מען האט אים געכאפט, דאס איז א פעמילי פון שקצים ורמשים די גאנצע פעמילי, קודם זענען זיי אליין חזירים און נאכדעם ער שטעלט זיך אויף. און ער גייט זאגן אויף ברוך מרדכי דער צדיק בשעת ער ווייסט ער האט אליין דעם זעלבן סרולין מאלעסטעט אין מונקאטש. ס'איז אן אומגליק. עניוועי יעצט קומט אריין זלמן אשכנזי ער איז דער וואס ס'האט די די טעלעקאם דער וואס האט אנגעהויבן צו טשארדזשען קודם האט ער נישט געלאזט מיין האטליין נאכדעם ווען מענטשן האבן געקאלט אז ס'איז אגענסט fcc רעגולעישאנס האט ער אנגעהויבן צו טשארדזשען. און די אלע חברה האבן מיך אפגעקאלט, האב איך געזאגט צאל נישט קיין פעני טשענדזש, האט ער אויפגעהערט. איז ער געגאנגען האט געקאלט דארטן וואו איך לייג די האטליין אין אייאווא, אז מ'וועט אים סוען ער זאל מיך אויסלעשן, קאלט מיך יענער אראפ, פרעג איך אים ווער האט דיך אפגעקאלט, סאמבאדי סאלאמאן. זאג איך איי דאנט קעיר, איך וועל דיך אויך סוען, דו לייגסט שוין ארויף, דו וועסט האבן א פראבלעם מיט א לאוסוט, יו'ל טורן איט אווער טו מי, ס'איז גענגסטערס. ס'איז גענגסטערס פון גענגסטער לאנד. סאו עניוועי, סאו וואס איז דא מסתם געשעהן איז אזוי, די אייזיק לעפקאוויטש מוז אנטלויפן, ער מוז איינעם איבערלאזן דאס הויז אדער וואס, אדער דארפן ליגעל אז ער איז אוועק געפארן פון אמעריקע, בקיצור איז ער געגאנגען ער האט עס גענומען אויף זיין נאמען און ער וועט אים באצאלן מיט א מעשה עבודה און. מ'וועט זיך שוין עפעס אויסארבעטן. דאס איז בוודאי געשען. די זעלבע פאוערפול אשכנזי פעמילי איז ווידער אריינגעמישט אין טינופות. ס'וואלט שוין בעסער געווען, זיין זיידע האט פארקויפט אין מאה שערים ברעס און גירדלס פאר פרויען. כאטש האט ער געמאכט אן אנעסט ליווינג. האט ער געקוקט ווי מ'טאר נישט, האט ער געטאטשט ווי מ'טאר נישט, העי, דעטס ביטווין הים און דעם באשעפער. אבער די גענגסטערס זענען דאך אומגליקליכע מענטשן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע זאך וואס טוט יעדן וויי. וואס איז געשען דא מיט דעם שטארק? מען האט אים געהארגעט, מען טרעפט נישט ווער. ס'איז דא א איד, כ'האב ענק שוין געזאגט, ער הייסט בערי שוגער, ער האט א קאנסטראקשען קאמפעני, און דער קענדל פיליקס וואס ער איז מודה אז ער האט געדרייווט דעם ווען, דאס איז זיינס אן ארבייטער. ער האט צוויי קעש טשעקינגס וואס זענען ביידע אין בענקראפסי, ס'איז ארויסגעשטעלט א צעטל, אז ווער ס'האט עפעס טענות מיט געלט זאל גיין צו סיקסטי סיקס פריסינקט, דא איז דא א מורא'דיגע מיעסע מעשה, און ס'איז דא א איד חיים הערש גאלדבערגער אים האט מען איינגעזעצט ווייל אין די קעש טשעקינג פעלט מיליאנס אוו דאללערס, סאו וואט איז ריעלי גאואינג אן היער? וואטס גאואינג אן? און מען טרעפט נישט קיינעם. און יעצט האט קול מבשר געמאלדן אז אזוי ווי מען זוכט דאך עדות, מען האלט שוין פאר אן ארעסט, איז ווער ס'ווייסט עפעס זאל קומען זיך מעלדן. ווי וועט מען זיך מעלדן? א סיקס פאר סיקס נאמבער? צו עפעס א היימישן אינגערמאן וועט אריינקומען די קאלס אזוי ווי איינער האט מיר דעמאלטס געזאגט. פון די עי'ס אפיס וואלסט געוואלט אהערברענגען די וויטנעסעס און די וויקטעמס קעגן שלום שניצלער? זאג איך אים ניין! פרעגט ער פארוואס נישט? זאג איך וואס איך וויל אויסזען אזוי ווי ר' שלמה אהרן קעלנער? דריי יאר איז ער נעבעך געזעסן איינגעלייגט, און נאכדעם האט עס אים געקאסט שווערע מיליאנען, פארוואס? ווייל טשארלס היינס האט געזאגט ברוך מרדכי איז א סיריעס פערסאן, טיל סיקסטי נאבאדי העד א קאמפלעינט, איים נאט גאנע בעליוו איט, האט ער געברענגט דריי וויטנעסעס, דעס האט מען אים אפגעטוהן, סאו הו וואנטס טו דיעל וויט יו פיפעל? יו פיפעל אר העיר פאר נאבאדי דזשאסט פאר יור פאליטיקס און פאר אייערע. זאכן. און ביז ווילאנג די עף בי איי גייט זיך נישט אריינמישן גייט נישט זיין דא קיין סטרעיט אפיס זאג איך ווען די עף בי איי העט מיך פרעגן פאר וויטנעסעס און וויקטימס זאל איך זיי ברענגען. און נאכדעם איז דא די נייע מעשה ביי אונז אין שטאט, כ'האב זיי געזאגט, כ'האב געשריבן א בריוו פארן דזשאדזש איך בין נישט מסכים צום דיעל, ווייל דאס וואס שניצל אליין קומט נישט מיך קאנפראנטן צו אינטימידעיטן, עס מיינט גארנישט, ער איז שמש אין בית מדרש ביי די אהרונים, און ער איז א הו איז הו, און ער איז דער וואס עס שיקט ארויס, טרעף מיך, כ'האב שוין געזאגט איינמאל אויף מיין האטליין, ס'דא דא איינער א אינגערמאן, א שמוציאן, א גארנישט, א לאו לייף, און ער איז נישט קיין יודעי ספר, ער איז אינגאנצן נישט בר פחתי וריבי. ווען איך גיי אריין, איך גיי אין א רעסטעראנט עסן אדער וואס, געט ער א גיי דורך, זאגט ער, אה מוסר? אה מוסר. וואס זאל איך מיך אפשטעלן אים יעדעס מאל ענטפערן, איך הייס נישט נישט אהרן און נישט זלמן לייב, איך זיץ נישט מיט מיין ברודער אין קאורט, ער הייסט יצחק זארגער. א משוגענער! ווער איז ער? און וואו איז ער מוסר? און ער זאגט נאך פאר איינעם אזוי רעדן מיט אים טאר מען נישט, אבער דורך גיין אים געבן א שטופ אריין, א שריי יעדעס מאל מוסר מוסר, דאס מעג מען. סא דאס אלעס האב איך יעצט איבער געגעבן פארן דזשאדזש אויכעט, איך בין נישט מסכים צו קיין דיעל מיט שניצלער דזשעיל, ווייל די גאנצע שטאט האט אנגעהויבן נאכצולויפן, ווייל דאס איז אונזער מענטאליטי, מען רייצט אן די אלע הינטעלעך און יעדער נעמט זיך בילן, און דאס האט זיי צען גורם געווען ווייל יעדער האט זיך אריינגעמישט אין יעדע מלחמה. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, דו ביסט אזוי ביזי אז איך בין א מוסר, לאמיר דיר זאגן, דיין איידעם נחמיה שטאהל איז אן אשת איש, ער האט חתונה געהאט מיט מענדעלע ראבער, מענדעלע ראבער איז זיין ערשטע ווייב, און יעדער ווייסט דאס, און ער האט אים ארויסגעווארפן פון שול וועגן דעם, און וועגן דעם האט מען גענומען דיין טאכטער ווייל דו ביסט א דר'ערדליגער און קיינער האט זיך נישט געוואלט מיט דיר משדך זיין ווייל דו ביסט א פראסטער באק און לויפסט יעדן נאך וואס דיין זלמן לייב'ן זיך געשריגן פון נאכלויפן.
די זאלוני זאלוני זאשמוני זיין רבי זיצט אין קאורט. העי זיץ שטיל, האסט גענומען אן אשת איש פאר דיין ווייב. נחמיה שטאהל איז נעבעך די אפפאל די פסולת פון מענדעלע ראבער, און דאס האט מען דיר געגעבן, סאו לויף נישט ארום שרייען ווייל איך וועל אויך שרייען. משוגענער א צודרייטער, איך קען אים נישט, כ'האב נישט מיט אים גארנישט, כ'האב קיינעם נישט געמאסערט, כ'האב אויסגעלערנט יעדן אז מ'דארף גיין צו ניין וואן וואן און ס'איז נישט קיין מסירה, און שניצלער אליין איז זיך געגאנגען שטעלן, איך האב אים נישט געמאסערט, נישט וואס כ'האב א פראבלעם אז טאמער איך וואלט אים געדארפט מאסערן, כ'מיין א מענטש אטאקירט יענעם אינמיטן די גאס, צו א מענטש מאכט משכב זכר, ווען איינער נעמט א מעסער און לויפט נאך אין די גאס און ער וויל איינעם שטעכן, מעג מען אים אפשטעלן, מען מעג רופן די פאליס, סא יענער גייט מיט אן אבר און ער שטעכט אפ טויזענטער קינדער וואס ער מאכט אומגליקליך, טאר מען אים נישט אפשטעלן? סא אזוי ווי אונז האמיר געהאט דא דעם שייגעץ בערל אייזדארפער וואס האט איבערגענומען משה ראבאס המוסרים'ס טמא'נע געשעפטן, אזוי טוען היינט די אשכנזיס די אלע זאכן, זיי האבן א גאנצן ארגענעזעישן משמחי לב, און ער האט יעצט דאס הויז פאר זעקס א האלב מיליאן דאלער. סאו דער בערי שוגער האט א קאנסטראקשען קאמפעני אויכעט, און פיליקס ארבעט פאר אים. ס'דא דא איין קיטשעלע מיטשעלע וואס אונז דארפן נאך דערגיין ווער ס'האט געהארגעט דעם שטארק. און שטעל דיר פאר, די וואך איז געווען אין צייטונג אז איינער איז געקומען מיט א מעסער און האט געהייסן שטארק'ס אינגל זאל אראפגיין פון בייק. דער שטארק האט א גרויסע גביר, ער האט געווינען נאכן טויט פון די באבעווער עפעס א כ'ווייס ס'איז געווען קרן חתנים אדער וואס האט ער געווינען געלט. אַכצן טויזנט דאלער, און יעצט זיין זון איז מען אים נאכגעלאפן מיט א מעסער, מען האט אים געוואלט הרג'נען, האט עפעס א מורא'דיגע מזל, און מען האט אים צוגעגנב'עט די בייק, און מען האט אוועקגעווארפן די בייק א בלאק אוועק און פארטיג. יעצט ווער ס'ווייסט אביסל וואס דאס מיינט, דאס מיינט איז אז דא איז נאך דא עפעס א לאך פון געלט, און מען האלט ביים הרג'נען זיינע קינדער אויך, און די רבנים שרייען יעצט דאס, אויב די שומרים האבן באמת געוואוסט און מען האט זיי געהאלטן אין איין קאלן. אז זיין לעבן איז אין געפאר, פארוואס האט מען גארנישט געטון? וואס האב איך פון די שומרים? וואס האב איך פון די שומרים? אז זיי קענען אויסשטויסן פאר א גוי אן אויג, דאס האב איך פון שומרים? דאס וואס איך טענה די גאנצע צייט. טאמפסאן האט זיך אריינגענומען דירעקטאר זאלן אים אלעס פירן, זיי פירן אים אין דר'ערד. די רבנים האבן אריינגענומען די שומרים, זיי האבן אפגעהארגעט א קאמיוניטי אין אלע רעספעקט. נישט נאר אין סעקשול אביוז, איך בין נאר אינוואלווד אין איין רעספעקט, אלעס אין גיטין און געטן אישוס אין אלע וואו דו ווילסט איז דא געווען אלעס אין דר'ערד, דין תורות, א איצעלע פימפ א גארנישט א א קראנקער הונט איז אריין, ער האט געפירט א גאנצע שטאט און יעדער האט פאר אים מורא געהאט, שטעל דיר פאר יעדער האט פאר אים מורא געהאט, משה. דער רשע טעראריסט, מ'האט זיך אויך פארמאסטן מיט יעדן, זיך קומען פארמעסטן מיט מיר אויכעט, האב איך אים געווארנט, משה טו דאס נישט, דו טשעפעסט נישט מיט נחום, דו טשעפעסט מיט די אידישע קינדער, האט ער זיך אויסגעלאכט, היינט הער איך איז ער טויט קראנק, ער קען נישט וואקן א גאס, די גאנצע קראנקייט איז אים צוריק געקומען, און ס'איז יש אומרים אז די גאנצע וואס אייזיק מוז אנטלויפן איז ווייל משה האלט אים ביים איינזעצן. ווייל ער האט אים געזאגט געב מיר נאך אפאר טאלער, די מיליאן דאלער איז נישט ווערד געווען, איך בין טויט קראנק, אוואדי יעדעס יאר ווערט מען שוואכער און קראנקער, סאו ס'קען גאר זיין דער רשע מוסר ר' משה פרידמאן גייט איינזעצן אייזיק לעפקאוויטש, מוז ער לויפן, היז גאנע סטארט ראנינג פאר די רעסט אוו היז לייף, אייזיק איך וויל דיך נאר בעטן זאלסט נישט קויפן אין צפת קיין חלקה, ווייל דארטן גיי איך מירצעשעם ליגן מיטן אייבערשטנס הילף, און איך וויל נישט ליגן אין איין בית החיים מיט א איד א רוצח. מיט אלל די רעספעקט, אונטער דער ערד האט שוין נישט קיין געלט קיין וועליו, נאר וואס מען נעמט זיך מיט, דו ביסט א רוצח, דאס וואס משה איז געבליבן לעבן, דאס איז געווען ממש ניסי ניסים, פארוואס? קען זיין דער אייבערשטער האט אים געוואלט אזוי ווי ביי דתן ואבירם, דאס האט זיך צו האט זיך דער ים סוף געשפאלטן פאר זיי אזוי ווי פאר כלל ישראל, פארוואס? וגם רשע ליום רעה יעזבני השם. דו האסט געדארפט צוברעכן דעם רבינ'ס הייליגע הארעוואניע און דו האסט עס צעפיצלט אויף שטיקלעך. די מלחמה צווישן די צוויי פארטייען איז אזוי גרויס, די קינדער האט מען אויסגעלערנט נאר רשעות מיט שלעגעריי. אין ארץ ישראל הרג'עט מען זיך יעצט ארום, שרייען זיי אלע די ראשי ישיבות, מען האט אונז געלערנט שלעגעריי אלע יארן, וואס האסטו געוואלט? אזוי ווי דא אין סאטמאר. יעצט לאמיר זאגן נאך א הספד אויף ר' עזריאל גליק.

רב ווייסמאנדל האט א תלמיד הייסט ער עזריאל טויבער, מען האט אים נישט געלאזט רעדן אין וויזשניץ ווייל זיי ווייסן, איך ווייס, זיי ווייסן נישט פארוואס, יעדער ווינדערט זיך פארוואס מען האט נישט געלאזט, זיי האבן מיך אנגערופן, איך האב זיי געזאגט ער איז א חזר, איך קען ענק געבן דעם סייקייטריסט און דאס ווייבל, ווי זי גייט פאר טריטמענט, ער האט איר ארויף גערופן א יעקיש מיידל, האט איר ארויף גערופן אין א האטעל, האט איר געזאגט לייג דיך אראפ דא אויפן קאוטש, און הייבט דיך אן אויסצורעדן, האט ער אנגעהויבן צו פאלן, האט ער אנגעהויבן צו טאטשן, זי איז א יעקע האט זי אויפגעשפרינגען, אויף דעם דארף איך דיך? און זי גייט פאר טערעפי שוין יארן, אזוי ווי דער חזר דער סרול האגער המצרי. איינער דערציילט מיר גראדע אז סרול האגער המצרי גייט ארויס ביים דאווענען און שרייט. לעצטנס שרייט ער מען זאל אריינגיין אריינגיין, דער עולם האלט דאך נישט ביים דאווענען, זיכער נישט אזוי שפעט ווי דער וויזשניצער רבי שלעפט עס אויס, און ער איז היינט אלט און קראנק האט מען דאך נישט פון אים גארנישט, פארן עמוד דאווענט ער נישט, עניוועי האט אים איינער צוריק געשריגן העי דו שייגעץ גיי אריין טאטש א פרוי בהוד יפיו, ער איז אוועק מיט אזאלעכע בזיונות, און נאכדעם האט ער זיך אראפגעזעצט מיט קהל און געזאגט מען דארף מאכן דא תקנות דארט האט אים. קהל געזאגט הער אויס תקנות האסטו געדארפט מאכן ווען דו ביסט געווען א נארמאלער מענטש נישט ווען דו האסט דיך אנגע'חזר'ט מיט די סאטמארע שקצים ביסט ארויס קעגן נחום ראזענבערג ער האט דיך באשמוצט אין אלע גאסן אונז שעמען מיר זיך היינט עני תקנה וואס דו זאגסט דאס האט ער זיך אויסגעלערנט ס'איז א מלחמה געווען עניוועי איז געגאנגען וויזשניץ זיי האבן מיך אנגעקאלט פון בני ברק כ'זאג חלילה לאזטס נישט רעדן דעם חזר. עזריאל טויבער איז א חזר! ער זאל גיין שווימען דארט מיט זיין איידעם מיט מאשקאוויטש וואס האט גענומען זיין טאכטער די גרושה זאל ער גיין דארטן ער גייט דארטן אין דעם ים המלח ער זאל גיין דארטן טאטשן זיין איידעם עניוועי זענען געווען צוקאכט מען האט נישט געוואוסט פארוואס מען לאזט אים נישט רעדן מען האט אים איבעראל געלאזט רעדן האט וויזשניץ אויסגעזאגט דעם אמת ער האט א נאמען אז ער איז א חזר און איך האב זיי געגעבן דעם נאמען פונעם דאקטער. שוין, האבן זיי זיך מיישב געווען, אויב אזוי וועט מען אים נעקסט טיים נישט לאזן רעדן, פיין. שוין, אונז האבן מיר אויך געהאט דא די זכי' צו האבן דעם ניסן קרעטשענעווער, יא, ער אליין איז א שיכור, און זיין זון איז אויך א שיכור, און ברוך השם ער האט גע'פועל'ט אז ברוך מרדכי דארף נישט גיין זיצן מער ווי צוויי יאר, און א יאר איז ער שוין געזעסן, סאו ניסן, שכוח פארן אלעם. איך מיין אז אזאלעכע חזירים דארפט עטץ נעמען אויף ארץ ישראל, איך הער זאגן גראדע אז ברוך מרדכי זעהט ער האט שוין דא נישט קיין פנים, ווייל איך הער זאגן איך ווייס נישט אויב ס'אמת אז לייזער האט קעסטנבוים האט אים געשיקט א מעסעדזש דו חזיר דו מנוול איך האב געמיינט אז מען טוט אויף דיר מוציא שם רע זיין האב איך מיך געלאזט קאסטן אפאר מיליאן דאלער אבער אויב ס'איז אמת דו האסט אלעס מודה געווען אויף דעם וואלט איך נישט אויסגעגעבן געלט דו ענדזשויסט דיך טוביה חטא וזיגוד מינגד דו ענדזשויסט דיך און מיך שלאגט מען מיט געלט סאו דא האט ער שוין נישט קיין גרויסן אויס זיך צו זיין, ווייל עט זיך שעמען פאר יעדן, יעדער ווייזן דא איז ער דער חזיר, און אונז עמיר אים רודפ'ן אין ארץ ישראל אויכעט. דער עולם מיינט, דער עולם זאגט מיר, העי, זעסט, ער האט נאר באקומען צוויי יאר, זאג איך, לאמיר דיר זאגן, ווען ער וואלט ווען מודה געווען לכתחילה קריגט ער צען יאר פראבעישן, ער וואלט שוין געווען היינט פריי כמעט, זעקס יאר שלאגט ער זיך ארום, א יאר געזעסן, ער וואלט שוין געווען היינט כמעט ווי פריי, און דא ביי אונז גייט. אלט אזיאטישער וועג. אויב לאזט מען ארויס אויף טויזנט דאלער בעיל, נעמט זי גארנישט. אויף הונדערט טויזנט איז אסאך. ס'איז נישט אמת. ס'דא מענטשן וואס מ'לאזט זיי ארויס אויף זיין אייגענע סיגניטשער. זיי האבן אזויפיל ריעל עסטעיט און אזויפיל ביזנעס, מ'ווייסט דעיר נאט ראנינג עני פלעיס. און די זעלבע אויך אז מ'געט דזשעיל טערמס. מ'האט געגעבן ברוך מרדכי'ן דזשעיל טערם ווייל ער האט אפגעקויפט צוויי וויטנעסעס פאר אנדערטהאלב מיליאן דאלער. און די גאווערמענט האט נישט געהאט א שטארק גענוג א שטארקן. קעיס. זיי האבן נאר זיך פארלאזט אז יענעם קומען עדות זאגן, ווייל ווען נישט קענען זיי מאכן א ליען אויפן געלט ווייל ער האט עס נישט געטארט נעמען בשעת מען האלט נאך אינמיטן טרייעל. און אויף דעם וואלט מען זיך נאך געשלאגן. און סרולי רובינשטיין איז נישט דער גרעסטער חכם און טורנהיים זיכער נישט, און ס'וואלט ווען געווען ווי מ'זאגט די גאווערמענט וואלט געקענט פארלירן דעם קעיס אויך. איז במילא מאכטס ענק נישט אזוי דאס. ער האט זיינע פראבלעמס, ער בלייבט רעדזשיסטערד סעקס אפענדער פאר די רעסט אוו היז לייף. עט מוזן מודיע זיין יעדן ארום און ארום ווי ער וואוינט, עט נישט קענען דאווענען אין א שול ווי ס'איז דא קינדער און עט נישט קענען גיין אין א מקווה, עט זיין לימיטעד צו זייער אסאך זאכן און אפילו אין ארץ ישראל גייט עס מיט די רעדזשיסטערד סעקס אפענדער פארקערט אין ארץ ישראל מיט אלע רעספעקט וויפיל אונז שעלט מיר צאם די ציונים איין זאך האבן זיי א שנאת עם הארץ לתלמיד חכם ווען זיי זעען א פרומען אונטער צען פופצן יאר איז נישט דא קיינמאל ווען מ'גייט ארויס קיינמאל נישט אזאלעכע סוויטהארט דיעלס ווי דא. דאס קען נאר געשען אין ברוקלין, און טאמפסאן וועט אראפגיין, וואטש ענד סי. הי וויל גאו דאון. עט די ענד אוו די דעי העט מען זעהן ער קען נישט פירן, אזוי האבן מיר געהאט מיט דינקינס, נאך פיר יאר ער האט געזאגט עה די אידן שרייען אביסל זיי מאכן קולות, מען האט געבליטיגט אידן אין קראונהייטס, וואס איז געווען דער סוף, ער האט פארלוירן מיט א לענדסלייד. סא עניוועי דעם ניסן'ס זוהן זאגט אז זיין טאטע האט אים טאקע געגעבן צו טרינקען, ער האט געמוזט אויסטרינקען רוב רביעית ביי קידוש, און ער פלעגט ברעכן, ביז ער האט זיך צוגעוואוינט. היינט האט עס אים געקאסט זיין מערידזש, זיין שווער האט געטענה'ט ער איז א וואוילער מענטש אבער ווען ער שיקערט ווייסט ער נישט צו זיין פרוי האלט אינמיטן די שבעה נקיים צו זי האלט אינמיטן ימי טומאה, און מ'האט זיך געמוזט סעפערעיטן צו אפילו גט'ן איך ווייס וואס דארט איז געווען. און ער שרייט צו מיר דו ביסט גערעכט נישט מיין טאטע, מיין טאטע האט מיר געגעבן צו טרינקען די וויין און דו ביסט גערעכט נאר גרעיפ דזשוס. ער דערציילט א מעשה, געווען אמאל א איד א שיכור אינדערהיים מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון מיט אים, איינמאל האבן די קינדער געזען אז ער איז סאובער, ער איז געווען ניכטער, און זיי האבן געזען א שיכור וואלגערט זיך אין די גאס מיט שמוץ, האבן זיי געזאגט דעם טאטן, קום ארויס וועסטו זען וויאזוי דו זעסט אויס ווען דו וואלגערסט דיך אין אין דעם שמוץ און שיכור. גייט ער צו צו דעם שיכור'ן און פרעגט אים שטילערהייט, זאג מיר, וואו האסטו געקויפט דעם גוטן בראנפן? אזוי גוט שיכור צו זיין? דאס האט דער משוגענער ניסן אנגעארבעט און ער איז געקומען דא און ער גייט מאכן ארדענונג אז ברוך מרדכי וועט ארויסגיין און ברוך מרדכי האט מודה געווען אז ער איז א חזיר א מנוול און די אלע זיינע ידידים די וואס האבן געוואלט זיי האבן געוויסט ער איז א חזיר זיי האבן געוואלט זאגן ער איז נישט די אלע זאגן שוין היינט ניין ס'איז א פראבלעם. ווען ס'איז דא אזוי דער מושה'לע גליק האט א משפחה וואס ער לויפט נאך פאר איינעם וואס ער זעהט אים רעדן מיט מיר לויפט ער אים נאך. נישט נישט בפניו. שלא בפניו, ס'הייסט דו רעדסט מיט דעם נחום? זאגט ער יא, איז ער א קלוגער מענטש? הע הע הע, רעד דו מיט מיך צו זען ווער ער איז. יא, אבער ער בארעדט מיין זיידן. זאגט ער, דיין זיידע איז א גנב. מוישעלע גליק האט אפגע'גנב'עט אלמנות מיט יתומים, ווי ס'איז געווען א דאלאר האט ער עס געוואוסט וויאזוי ארויס צו סאקן. סא מוישעלע גליק וויל צוזאם שטעלן א בית דין אז מ'זאל נאר גיין צו דעם בית דין און מ'זאל נישט גיין. צו ערכאות. מוישעלע, לויט ווי ס'דרייט זיך יעצט די אלע פיילס קען דיין פייל אויך נאך ארויסקומען. כ'מיין זאלסט דיך אויך באזעצן אין ארץ ישראל. עניוועי, ס'איז געווען אן אסיפה אין לעיקוואוד וועגן משמרת הצניעות, מ'האט גערעדט אז מ'מעג אפילו אין די ספירה טעג נעמען די לאנגע פרויענישע שייטלעך און עס אפשניידן. איר הערט וואס די רבנים זענען ביזי? איין ווארט האט נישט גערעדט פון טשיילד פראטעקשן. און נאכדעם איז געווען אן אסיפה פון מחנכים דא, די סקולענער האט עס געמאכט. האבן עס געמאכט צוויי אפגעפליקטע בהמות, אנטשולדיגט מיי עקספרעשן, איינער דער סקולענער רעבע, און דער אנדערער איז הרב ראזענבלום. דער הרב ראזענבלום איז דער גרעסטע שייגעץ וואס איז דא, ער איז רעספאנסיבעל פארן גאנצן משמרת הצניעות, יעדעס מאל האבן זיי געשלעפט צו רבי ראזענבלום, און יעדעס מאל האבן זיי פארציילט רבי ראזענבלום א האלבע מעשה, און רבי ראזענבלום האט שוין געזאגט יא מען זאל עס טוהן, ווען ס'איז געווען ביי מיין חרם איז דער גבאי פון רב ראזענבלום האט געשריגן ראזענבלום שרייב נישט אונטער. ער זאגט איך קען נחום ראזענבערג, ער איז געווען א מלמד מיט מיר ערגעץ איך געדענק נישט וואו, איך קען אים, דער מענטש איז א סיריעס מען. און ער האט אים נישט געלאזט אונטערשרייבן, עד כדי כך ער האט נאך נאכדעם געוואלט פועל'ן אז משמרת הצניעות זאל אראפנעמען דעם חרם, ווייל יענער האט געשריגן דו ווייסט נישט וואס זיי האבן געטון מיט א מענטש פאר גארנישט. דעמאלטס זענען זיי שוין נישט געקומען צו ראזענבלום, נאר דער אמת איז ער איז שוין צו אלט. כ'וויל אייך פרעגן, קען הרב ראזנבלום דרייוון היינט א קאר? ניין, אפילו ווען ער וואלט ווען געקענט ווען ער יונגער געווען, וואס האט מען אים אריינגעמישט אין די אלע זאכן, א שטאט דארף האבן, דער אייבישטער האט אונז אויסגעלערנט מבן שלושים ועד בן חמישים, נאכדעם גיי זינגען, דעטס אלל, ביסט גוט צו זינגען. ווי גוט דו ביסט, דער איז א עידזש לימיט פאר עווריטינג. און נאכדעם אז ער טוט אן עבודה נאך חמישים, א זאך וואס ער טאר נישט טון, קומט זיך מיתה. זיי נישט קיין גוטער. דער אייבערשטער האט א נעקסטן דזשענערעישאן, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט, שטייט ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, זאגט רש"י אין לך אלא שופט שבימיך, פרעגן די ספרים איך מיין וואס האסטו געוואלט מען זאל יעצט גיין צום מהר"ל פון פראג, וואס הייסט אין לך אלא שופט שבימיך, זאגן זיי א שופט שבימיך נאר ער קען דיר פארענטפערן, א שופט פון פריער קען נישט פסק'ענען פאר דעם דור, ער קען נישט די נסיונות פונעם דור. די נסיונות פון אונזער דור איז דאך אזוי געפערליך, מען האט יארן לאנג געגעבן גט מעושה'ס און קיינער האט גארנישט געזאגט, ס'דא יעצט א מענטש וואס ער וועדזשעטעט אוועק, האבן זיי צאמגעזעצט א בית דין, זכין לאדם שלא בפניו, און מען גייט יעצט געבן א היתר אז די פרוי מעג גיין חתונה האבן, ווייל ווען דער מאן וואלט ווען געווען ביים דעת און ער זעט אז ער איז א וועדזשטעבל וואלט ער זיכער נישט געוואלט מעגן זיין זיין אייגענע פרוי. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? ממש א חוצפה! און עובדיה יוסף זאגט אז זיין זון זאגט אז בשעת וואס זיין טאטע האט געלעבט האט מען אים אויך געפרעגט די שאלה, נאר ער האט אליינס געזאגט איך בין נישט גענוג קלאר שוין היינט צו פסק'נען אזאלעכע שאלות, ס'געווען א יאר צוויי פאר ער איז אוועק, און דער זון זיינער איז דער ראש המתירים. וואס גייט זיין נעקסטן דזשענערעישאן? די פרוי קען חתונה האבן, זי וועט האבן פרומע קינדער, און זי וועט זיך אריינמישן ביי יעדן אין כלל ישראל, און וואס און א מאדערענער איז נישט קיין איד? ס'האט דאך נאר אין סאטמאר אויסגעלערנט אז ווער ס'גייט נישט מיט די שמונה שרצים אנגעטון מיט די בגדים מיט אלעם, דער איז, נאר דער איז א איד און ווער ס'גייט נישט אזוי איז נישט קיין איד. נארמאל איז דאך יענער אויך א איד, מ'מעג דאך מצרף זיין צום מנין. כ'פארשטיי טאמער ער פארכאפט אין ציונות טאר מען נישט, אבער אויסער דעם?

מיטן ברייטן ביבערהוט, קוק אן ברוך מרדכי'ן, קוק אן די אנדערע די אשכנזיס, קוק אן די אלע וואס מען האט זיי איינגעזעצט, רובם ככולם זענען די חסידישסטע וואס איז דא, אונז האט מען געכאוועט איין זאך, דו גיי אנגעטון אזוי ווי מען דארף, און נאכדעם וועסטו צאמשעלטן יענעם, און ממילא עסטו זיין אן ערליכער איד, דאס איבריגע לאז שוין פארן אייבערשטן. סאו דאס איז וואס כ'האב ענק געוואלט זאגן. ס'קאכט זיך גרויסע נייעס, כ'האב ענק געזאגט, אונז זעמיר נישט קיין פארלוירענע מענטשן, ס'דא אפס און דאונס, ס'איז געמאכט געווארן אזוי אז די נעקסטע די עי וואס גייט אריינקומען אדער די פעדערל האלטן סתם יעצט ביים אריינקומען ווייל טאמסאן מאכט נישט קיין דזשאב ווי ס'דארף צו זיין אונז האמיר צופיל טענות אויף אים, אזוי ווי מ'נעמט יעצט ארויס אזויפיל מענטשן וואס איז געזעסן פאר גארנישט גייט מען איינזעצן די אלע וואס מ'האט זיי געלאזט וואקן פאר גארנישט, וואטש ענד סי. איטס נאט אווער אונטיל איטס אווער.

וואס זיי רודפ'ן פאר גארנישט די מענטשן וואס זיי העלפן ארויס קעגן פעדאפיילס, דער אייבערשטער זאל זיי העלפן אז זייערע קינדער זאלן זיין וויקטעמס, און נאכדעם ווען זיי וועלן זיין וויקטעמס וועט עטס אנהייבן צו זעהן וואסערע א צער דאס איז. איך האנדל יעצט א קעיס פון איינעם וואס ער איז שוין אן אייניקל פון ברוך מרדכי'נס, טייטש אזוי, ער האט מאלעסטעט א בחור, און דער בחור האט שוין מאלעסטעט אן אנדערן, יעצט דעם וועם ברוך מרדכי האט מאלעסטעד, דערנאך אפאר טעג נאך די חתונה איז ער אהיים געגאנגען, מ'האט געזעהן אז ער איז נישט אינגאנצן אין דער ארדענונג, דער שווער האט אים ארויס געלייגט דאס עסן פון שבת ארויס אין די האל, און האט אים געזאגט אריין לאזן מער צו מיין טאכטער לאז איך דיך נישט, און דער סוף איז געווען ער האט גענומען א קאר אום שבת און איז אהיים געפארן, די חברה זענען נעבעך נאר וואס, עטס ווילטס תוהו ובוהו, באטס נאט גאנא העפן. וואס ענקער אינטערעס איז פארשטיי איך נישט. דו האסט דאך קינדער דא אין די גאס. וועסט זיך זייער פרייען ברוך מרדכי וועט זיך דרייען אין די גאס. און נאכדעם איז געגאנגען דער בחור, ווען ער איז געווען א בחור האט מאלעסטעט א צווייטן, און יענער האט זיך אויך די וואך געגעט. האט חתונה געהאט, קיינעם נישט דערציילט זיין ווייב גארנישט, און האט זיך געגעט. ביי אונז איז דאך אזוי, מען פרעגט גארנישט. פרעג יענעם ביסט מאלעסטעד? ביסט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער? נאובאדי! מען פרעגט נישט. ס'איז נחום ראזענבערג'ס משוגעת? יעצט גיי הייב אן יעצט א מעשה מיט א גט און ער זאגט קלאר איך געב דיר א גט איך האב נישט געוואלט חתונה האבן איך ברויך זכרים מיך האט מען געהאדעוועט יאר מ'האט מיך מאלעסטעט פון די דרייצן און איך ווייס וואו אין וועלכע תלמוד תורה אויכעט זאגט ער און איך וויל נאר זכרים איך איך לעב שוין אזוי צען יאר פרעגט זי אים פארוואס האסטו געדארפט חתונה האבן זאגט ער וואס הייסט פארוואס מיין טאטע האט מיר איינגערעדט אז דער יחוד שטיבל איז אן עמערדזשענסי רום און די מינוט ווען מ'גייט ארויס פון דארטן מיט די כלה איז מען געזונט. ליטל דיד הי נאו אז ער ברויך אפילו נישט די כלה, סאו קענסטו דא בלייבן אליין. עניוועי, סאו ברוך מרדכי איז דאך א גליקליכער מענטש, ער האט געפליעד גילטי און ער האט נאר צוויי יאר, הער איך זאגן, איינער האט מיר פארציילט, איך ווייס נישט, איך נעם אויכעט זיבעצן האלב דיסקלעימערס, ער איז געגאנגען צו די. צו דעם סופערווייזער, דער וואס וועט זיין זיין סופערווייזער. וועגן פעראל, וועגן אלע אנדערע זאכן. בקיצור, ער האט זיך דארט אויסגערעדט דאס הארץ, ער האט דייעביטיס, ער איז קראנק, פארשטייסט. איך ווייס, געווענטליך די וואס האבן דייעביטיס קריגן נישט קיין קישוי אבר, וויאזוי דער מענטש קען נאכחזיר'ן א גאנצן טאג אין א מקווה קינדער ווען ער האט דייעביטיס ווי וויל נעווער פיגער אוט, אנלעס ער נעמט ווייאגרע, נעמט זיך שוין סתם א חזיר. מילא איינער האט א תאווה, אקעי, ער געבט זיך עס נאך, איז נעבעך א רחמנות אויף אים, און עס קומט זיך אים זיין עונשין. אבער איינער וואס ס'גייט נאך נעמען ווייאגרא דאס צו טון, כ'על ענק זאגן א בעסערע זאך, א כהן וואס ער איז מפגל איז עס א לאו, א כהן וואס ער האט אינזין די מחשבה פון פיגול איז עס מיתה, פארוואס? ווייל מיטן מחשבה טוט מען מער א דעמעדזש ווי מיט די מעשה, סאו ער מוז אדער נעמען ווייאגרא אדער עפעס אנדערע מעדיקעישאנס, און ער איז זיך געגאנגען דארט אויסוויינען, פרעגט אים יענער אפיסער. נאכאמאל איבער די אלע עבירות וואס ער האט געטון, פרעגט ער אים, האסט געטון ענאל סעקס? לייגט ער זיך אראפ דעם קאפ און ער זאגט יעס. זאגט זי, ס'איז א פרוי געווען, זאגט זי, דו, לייג דיר נישט אראפ דעם קאפ, דו לוק עט מי אין די פעיס, דא פעיסט מען ריאליטי, דיס איז א ריעל ווארלד שרייט זי, און ער האט זיך געמוזט אויסרעכענען נאכאמאל די אלע עבירות, נאכדעם האט ער געזאגט פאר איינעם וואס איז מיט געווען מיט אים, אז שלמה אהרן קעלנער מיט נחום ראזענבערג האבן איהם געקענט דאס צושטעלן. דעמאלט זענען זיי זייער גערעכט. געווען אמאל א איד, ער איז געגאנגען צו קייזער פראנץ יוזעף, ער האט געזאגט איך וויל האבן דיין חתימה, האט ער אים אויפגעשריבן פראנץ יוזעף, איז ער געגאנגען האט אויפגעשריבן העכער דעם געבט דעם מענטש ארויס פופציג טויזענט גאלדענע רענדלעך, און ער איז אריין אין באנק, אמאל נישט געווען קיין טשעק, נאר א פאפיר איז געווען א ביל.

דעמאלטס איז ער איז ער נישט ברוך מרדכי, איז ער שוואנץ יוזעף. נאכדעם וואס ער האט באצאלט אנדערטהאלב מיליאן דאלער אפצוקויפן די וויטנעסעס גייט ער נאך און ער פליעד גילטי? וואט א שוואנץ! וואט א דזשאוק! עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן, דער עולם האט די אווערנעס, איז געווען יעצט אין ארץ ישראל, כ'וויל נישט זאגן אין וועלכע שטאט, איז געווען א איד האט געמאכט א שבע ברכות און האט צוזאמגערופן יעדן איינעם, און אויבן אן האט זיך עפעס ארויפגעזעצט א פעדעפייל, און דארט איז געזעסן א קינד, און ער האט אנגעכאפט דאס קינד, איז געגאנגען דער בעל שמחה, ער קען קאראטי, און ער האט אים געגעבן מכות, עניוועי יענער געגאנגען געברענגט א גענגסטער וואס ער קען אלע מינע שלעגערייען, און ער קומט אריין ער וויל שלאגן דעם בעל שמחה, זאגט ער אים דו ווייסט פארוואס איך האב אים געשלאגן? ווייל ער האט געטאטשט א קינד, זאגט ער אזוי? האט ער גענומען זיין חבר דעם וואס האט געטאטשט דעם קינד האט אים אזאלכע מכות געגעבן וויפיל ס'איז אין אים אריין. דער עולם האט אווערנעס, דער עולם ווייסט, ס'איז זייער א סכנה'דיגע זאך אז מ'טאטשט א קינד און קיינער לאזט זיך נישט. עניוועי, דאס איז דער שיעור, כ'ווייס נישט צי כ'וועל נאך האבן די וואך א שיעור צי נישט, כ'ווייס נישט וויאזוי די צייט וועט ערלויבן, און ס'האט צו טון מיט די אנדערע וואך אויכעט, סאו דערווייל האטס מיר א פרייליכן שבת. און מען זאל זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה בשמחה, אין די תורה שטייט לא תרצח לא תנאף, די אלע זאכן טאר מען נישט טוהן, ס'שטייט נישט אז פאר מרדכי בוימגארטן דארף זיך גאנץ סאטמאר משוגע מאכן אים ארויסצונעמען, ער האט געהארגעט א פירסט דעגרי מורדערער באקומט עלעקטריק טשעיר, כ'קען אזויפיל בעטן ביי מיינע קאזינס. חסד של אמת זאלן אים דא באגראבן, ווייל זיי האבן שוין איין רוצח איז דא נאך א רוצח, דעם פון פלארידע, דעם רוצח האבן זיי אויך דא באגראבן, און מ'קען בעטן מעכל לעבאוויטש זאל זאגן א הספד, נאך דעם הספד איז ער געווארן אן ארעמאן, מ'האט אים צוגענומען אלע בניינים מיט אלעם, ער דערגייט זיך טשעפען מיטן אייבערשטן. עניוועי, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן אפגעהיטענע קינדער, מען זאל זיך האלטן די הענט ביי זיך, אין דעם וועט מען זוכה זיין צו א אמת'ע קבלת התורה, שמחת הנפש, הערטס אויס קעסטל זיבן און צוואנציג. דאס איז וויאזוי מען דארף זיך צוגרייטן, און דער אייבערשטער זאל אונז שיקן משיח צדקייני במהרה בימינו אמן.